בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין, דף קוף בית, מיר הייבן אן דף קוף א' עמוד ב' אונטן, זאגט די הייליגע משנה, נגר שיש בראשו גלוסטרא, נגר דאס איז אזא סארט טשוואק וואס מען פלעג נוצן מ'האט עס אריין געהאקט אין די ערד ביי די טיר מען פלעג אמאל פארהאקן טירן איז אזוי האט מען עס געהאלטן פארשלאסן מ'האט פארהאקט די טיר שפעטער אין די ערד האט מען אריין געהאקט אזא נגר א טשוואק און אזוי האט מען נישט געקענט עפענען דעם טיר יעצט א נגר טאמער איינער נעמט סתם מ'האט אינדערהיים א טשוואק און האקט עס אריין אין די ערד דארט ביי די טיר איז ער עובר אויף א פשוט'ע מלאכה פון בונה און פארשטייט זיך אז מען טאר דאס נישט טון שבת, נאר די משנה דא רעדט ביי אן אופן וואס דער נגר איז צוגעבינדן צום טיר, און מען וועט זעהן די קומענדיגע משנה וועט אויך דן זיין אויף דעם, אבער היות וואס דאס איז צוגעבינדן צום טיר איז פארשטייט זיך ס'ווענדט זיך ווי אזוי ס'איז צוגעבינדן מיט וואסערע סארט שטריק ס'איז צוגעבינדן, אבער אז ס'איז צוגעבינדן איז אנדערש די דין, איז יא דא א צד צו זאגן אז מען מעג נעמען אזא סארט נגר און אריין שטופן אין די ערד, יעצט דא אין די משנה רעדט זיך. אז ס'איז צוגעבינדן מיט גאר א דינע שטריק, און במילא ביי א דינע שטריק קען מען זיך נישט פארלאזן אויפן שטריק און אריין האקן די נגר אין די ערד, נאר וואס דער נגר וואס מען רעדט דא רעדט זיך אז יש בראשו גלוסטרא, וואס טייטש איינע פון די זייטן פון די נגר איז אזוי גראב און דיק, און ס'הייסט א כלי, מען קען עס מען קען זיך באנוצן מיט דעם אויף א שטייסל, ס'טייטש מען קען אריין לייגן אין א שטייסל סממנים אדער תבלינים און האקן מיט דעם נגר אויף דעם, און במילא היות עס הייסט א כלי הייסט עס ווייטער נישט קיין בונה, אזוי א צד איז דא צו זאגן, איז אויף דעם זאגט די משנה אזא סארט נגר וואס איז גראב אויף איין זייט וואס הייסט א כלי, און בנוסף צו דעם איז דא דא א פראבלעם אז עס איז נישט צוגעבינדן ווי עס דארף צו זיין מיט א דיקע שטריק, איז דא דא א מחלוקת. ר' לעזער אוסר ור' יוסי מתיר, ר' לעזער זאגט מען טאר עס נאכאלץ נישט נוצן שבת, און. ס'טאקע א מחלוקת אין די ראשונים צו מדאורייתא צו מדרבנן, אבער מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט דעם פארוואס ווייל ס'איז נישט גוט צוגעבינדן, מה שאין כן ר' יוסי קריגט זיך, און ר' יוסי זאגט אז היות וואס ס'האט א גלוסטרא הייסט עס א כלי, הייסט עס אינגאנצן נישט קיין בונה, פארוואס? ווייל ס'האט אויך סיי דער גלוסטרא און סיי ס'אויך צוגעבינדן מיט א דינע שטריק, און פארדעם זאגט ר' יוסי מ'מעג זיך באנוצן מיט דעם מ'מעג עס אריינהאקן אין די ערד. זאגט די משנה, אמר ר' לעזער, ר' לעזער האט געזאגט, ער ברענגט א ראיה צו זיך, אז מעשה בכנסת שבטבריה איז געווען א מעשה אין א בית מדרש אין טבריה שהיו נוהגין בו היתר וואס מען פלעגט ניצן דעם נגר עד שבא רבן גמליאל והזקנים ואסרו להן ביז רבן גמליאל און די זקנים האבן דאס גע'אסר'ט זעהן מיר אז מען טאר נישט רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט דאס איז נישט קיין ראיה פארוואס ווייל איך זאג די מעשה איז געווען פונקט פארקערט איסור נהגו בו פארקערט מען האט עס נישט געניצט אין טבריה ובא רבן גמליאל והזקנים והתירו להן פארקערט רבן גמליאל און די זקנים האבן דאס גאר מתיר געווען זאגט די הייליגע גמרא בניטל באגדו כולי עלמא לא פליגי טאמער ס'איז דא א דיקע שטריק וואס האלט דעם נגר צוגעבינדן צום טיר איז יעדער מודה אפילו רבי לעזער איז אויך מודה אז מ'מעג זיך באנוצן מיט דעם צו פארהאקן א טיר ווייל יעדער איינער זעט אז דאס איז נישט קיין בונה עס קוקט נישט אויס ווי בונה ס'איז נישט בונה אפילו מדרבנן מעג מען זיך באנוצן מיט דעם מילא נישט ביי דעם איז די מחלוקת כי פליגי ווען איז יא די מחלוקת בשאינו ניטל באגדו ווען ס'איז צוגעבינדן מיט א דינע שטריק. דמר סבר כיון דיש בראשו גלוסטרא תורת כלי עליו. רבי יוסי האלט היות עס איז דיק אויף איין זייט הייסט עס א כלי, און ממילא מעג מען פארשליסן מיט דעם פארוואס? ווייל ס'איז נישט קיין געהעריגע בונה מענטשן זעען דאס איז נישט קיין בונה, און ממילא איז אפילו א תקנת חכמים אויך נישט דא. ומר סבר און רבי אליעזר האלט כיון דאינו ניטל באגדו לא אז היות וואס מ'קען עס נישט אנכאפן ביים שטריק וואס טייטשט אז מען וועט אנכאפן דעם שטריק עט דער נגר אראפפאלן, וואס טייטשט היות עס איז א דינע שטריק, האלט רבי אליעזר אז די גלוסטרא אליין איז נישט גענוג, און פאר דעם טאר מען זיך נישט באנוצן מיט דעם שבת. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, נגר הנגרר, נגר הנגרר איז טייטש דער נגר איז צוגעבינדן מיט א געהעריגע שטריק, נאר וואס ס'איז נגרר, ס'שלעפט זיך אויף די ערד, ס'הענגט נישט אין די לופט, און נארמאל פלעגט זיין אז ס'איז נישט געווען נגרר, ס'איז געהאנגען אין די לופט, יעדער האט געזען אז ס'הענגט, אז ס'איז צוגעבינדן. דא זעט מען נישט ממש ס'איז צוגעבינדן, ווייל דער נגר אליין ליגט אויף די ערד, אבער ס'איז צוגעבינדן. נאר ס'איז נגרר, איז די דין איז, זאגט די משנה, נועלין בו במקדש, אבל לא במדינה, איז אין בית המקדש וואס אין בית המקדש איז נישט דא קיין תקנות חזל אין שבות במקדש, פאר דעם אין בית המקדש מעג מען זיך באנוצן מיט אזא סארט נגר, אבער אינדרויסן פון בית המקדש, דארט איז נישט דא די היתר, פארוואס? ווייל חזל האבן גע'אסר'ט צו נוצן א נגר הנגרר, ווען מעג מען נוצן א נגר נאר ווען ס'איז צוגעבינדן, און אזוי אויך ס'הענגט, נישט ווען ס'ליגט אויף די ערד, והמונח, און אזא סארט נגר וואס איז אינגאנצן נישט צוגעבינדן, נאר ס'ליגט ממש אויף די ערד, איז כאן וכאן אסור, טאר קיינער דאס נישט נוצן ווייל דאס איז שוין ממש בונה מדאורייתא. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און רבי יהודה זאגט אפילו ס'איז אינגאנצן נישט צוגעבינדן, יעדער איינער ווייסט אויף וואס דער נגר איז געמאכט, און ממילא בונה הייסט עס קיינמאל נישט, זאגט רבי יהודה המונח מותר במקדש, און ממילא היות ס'איז מדאורייתא איז זיכער נישטא קיין פראבלעם, איז אין בית מקדש מעג מען זיך באנוצן מיט דעם, ווייל אין שבות במקדש, אבער אינדרויסן פון בית המקדש טאר מען זיך נישט באנוצן מיט דעם, פארוואס? ווייל ס'איז אינגאנצן נישט צוגעבינדן, והנגרר, אבער זאגט רבי יהודה, טאמער ס'איז צוגעבינדן איז גייט מיר נישט אן אז ס'איז נגרר, נאר אפילו במדינה, אפילו אינדרויסן פון בית המקדש, עט מען זיך אויך מעגן באנוצן מיט אזא סארט נגר. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, איזהו נגר הנגרר, שנועלין במקדש, אבל לא במדינה, וואס איז די סארט נגר הנגרר, די ברייתא כאפט אן כשיטת די תנא קמא פון אונזער משנה, אז מען מעג זיך נאר באנוצן מיט א נגר ביי א נגרר אין בית מקדש און נישט במדינה, וואסערע סארט נגר הנגרר איז דאס זאגט די ברייתא, כל שקשור ותולי וראשו אחד מגיע לארץ, יעדע נגר וואס איז צוגעבינדן און איין זייט רירט צו די ערד דאס הייסט שוין א נגרר, און ממילא אין די מדינה וואס טייטש אינדרויסן בית מקדש וועט מען דאס נישט טארן נוצן, רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך אזוי ווי ער האט זיך געקריגט אין די משנה, און רבי יהודה זאגט זה אף במדינה מותר, דאס מעג מען אויך נוצן אינדרויסן בית מקדש, אלא איזהו נגר שנועלין במקדש אבל לא במדינה, נאר וואס איז דער נגר וואס מען טאר נישט נוצן אינדרויסן בית מקדש, כל שאינו לא קשור ולא תלוי, ושומטו ומניחו בקרן זווית. אזא סארט נגר וואס אינגאנצן נישט צוגעבינדן, ס'ליגט סתם אין ווינקל פון שטוב, דאס אוודאי טאר מען נישט נוצן במדינה, אין מקדש מעג מען יא, פארוואס? ווייל רבי יהודה לשיטתו אז סתם אזוי איז נישט דא קיין איסור דאורייתא דא פון בונה, נאר וואס אין מדינה אינדרויסן בית המקדש וועט מען דאס נישט טארן טון. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, הלכה כרבי יהודה בנגרר, די הלכה איז ווי רבי יהודה לגבי א נגרר, ס'טייטש רבי יהודה האט געזאגט צוויי זאכן, קודם האט ער געזאגט אז המונח איז מותר במקדש, אזא סארט נגר וואס אינגאנצן נישט צוגעבינדן אין בית המקדש מעג מען זיך באנוצן מיט דעם, איז אויף דעם האט רב יהודה אמר שמואל נישט גערעדט, רב יהודה אמר שמואל האט נישט געפסקנט דא כשיטת רבי יהודה, ווייל ביי דעם איז אוודאי הלכה נישט ווי רבי יהודה, פארוואס? ווייל טאמער ס'איז אינגאנצן נישט צוגעבינדן איז ממש א דאורייתא דאס אריינצושטופן דארט, דאס אריינצוהאקן אין טיר. נאר וואס יא, לגבי א נגר א נגרר, לגבי א נגר וואס שלעפט זיך אויף די ערד, וואס אויף דעם האט רבי יהודה געזאגט אז אינדרויסן בית המקדש מעג מען זיך אויך באנוצן מיט דעם דלא כתנא קמא, אויף דעם, ביי דעם איז די הלכה ווי רבי יהודה אז מען מעג זיך טאקע באנוצן מיט דעם אויכעט במדינה. זאגט די גמרא אמר רבא, האט רבא אבער געזאגט, והוא שקשור בדלת, דאס איז נאר טאמער ס'איז צוגעבינדן לפחות צום טויער, טאמער ס'איז צוגעבינדן צום טויער מעג מען זיך טאקע באנוצן מיט דעם במדינה, אבער טאמער ס'איז נישט צוגעבינדן צום טויער אליין, נאר ס'איז צוגעבינדן צו די שוועל צו ערגעץ אנדערש, דארט איז נישט דא די היתר וואס מ'האט יעצט געזען אז הלכה כרבי יהודה בנגרר. פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי? והא רב טבלא איקלע למחוזא, רב טבלא איז אמאל אנגעקומען אין שטאט מחוזא וחזא לההוא דהוה תלי בעיברא דדשא און ער האט געזען א נגר וואס הענגט, פון א עיברא דדשא, עיברא דדשא דאס איז אזא באלקן וואס מ'פלעג אויך ניצן צו פארהאקן די טיר, ולא אמר להו ולא מידי, און ער האט גארנישט געזאגט, זעהן מיר דאך דא אז עס דארף נישט זיין אנגעטשעפעט צום טיר אליין, ס'איז גענוג אז עס איז אנגעטשעפעט צו א צווייטע זאך אויכעט, ענטפערט די גמרא ניין, ההוא ניטל באיגדו הוה, יענץ רעדט זיך אז ס'איז געווען גאר שטארק צוגעבינדן, און אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן איז געווען צוגעבינדן מיט גאר א שטארקע שטריק, מילא טאמער ס'איז צוגעבינדן מיט גאר א שטארקע שטריק, דעמאלטס אפילו אז ס'איז נישט צוגעבינדן צום טויער אליין, זאגט מען אויכעט מ'מעג זיך באנוצן מיט דעם פארוואס ווייל ס'איז ממש ניכר אז ס'איז געמאכט פארן טיר. אבער טאמער ס'איז צוגעבינדן מיט א געהעריגע שטריק מיט א דינע שטריק, אויף דעם האט מען געזאגט אז ס'איז תלוי צו ס'איז צוגעבינדן צום טויער אליין אדער ס'איז צוגעבינדן צום שוועל. זאגט די גמרא ווייטער, רב אויא איקלע לנהרדעא, רב אויא איז אנגעקומען שטאט נהרדעא, חזייה לההוא גברא דהוה קא קטר בגמי, האט ער געזען איינער צוגעבינדן א נגר מיט א גמי, דאס איז א שטריק געמאכט פון א סארט גראז, אמר, אויף דעם האט רב אויא געזאגט, דין לא נטרוק, מיט דעם טאר מען נישט צושפארן, וואס טייטש ער האט געהאלטן אז דער גמי איז אזוי מין שוואך אז אפילו א דינע שטריק הייסט עס נישט, און ממילא איז כאילו עס איז אינגאנצן נישט דא קיין שטריק וואס אויף דעם איז יעדער מודה אז מען טאר זיך נישט באנוצן מיט אזא סארט נגר. זאגט די גמרא ווייטער, בעי רבי זירא, האט רבי זירא אן איבעיא געפרעגט, נקמז מהו? וואס איז טאמער מען נעמט דער נגר אמאל מען האט גענומען דער נגר מען האט עס אריין געהאקט אין די ערד אין די איסקופה אונטן ביי די טיר, וואס איז טאמער ווען מען האקט עס אריין אין די איסקופה גייט עס דורך און אדורך די איסקופה ביז דער נגר גייט אריין ממש אין די קרקע אין די ערד אונטער דעם, וואס איז דעמאלטס די דין מעג מען פארשליסן ביי אזא סארט אופן צו נישט, מען מעג אריין שטופן דארט א נגר צו נישט? אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף מאי תיבעי ליה, וואס איז די איבעיא, לא שמיע ליה הא דתניא, קענסטו דען נישט די ברייתא וואס שטייט קלאר אין די ברייתא, נשמט אסור, טאמער די שטריק האט זיך צוריסן, טאר מען עס מער נישט נוצן שבת, נקמז, מותר, אריין שטופן אזא סארט נגר ביז ס'קומט אן צום קרקע, מעג מען יא, איז קודם כל שטייט דא תנא קמא זאגט קלאר אז נקמז מותר, ורבי יהודה אמר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט נקמז אף על פי שאינו נשמט אסור, אז טאמער ס'קומט אן אריין אין די ערד אריין, ס'שטופט זיך אריין אין די קרקע, דעמאלטס אפילו אז ס'איז נישט אפגעשניטן, וואס טייטש אפילו מיט א שטריק, איז אויך א פראבלעם, ואמר רב יהודה אמר שמואל, און אויף דעם האט רב יהודה אמר שמואל אויך געזאגט, הלכה כרבי יהודה בנקמז, אז די הלכה איז ווי רבי יהודה אזוי ווי רבי יהודה האט דאך יעצט געזאגט, אז מען טאר נישט אריין שטופן א נגר אז ס'גייט אריין אין די ערד אריין, וטעמא מאי פארוואס, אמר אביי, משום דמחזי כבונה, ווייל ס'קוקט אויס ווי בונה, במילא טאר מען נישט, און מיט דעם איז שוין פארענטפערט רבי זירא'ס איבעיא אז נקמז איז די הלכה ווי רבי יהודה אז מען טאר דאס נישט אריינשטופן שבת. זאגט די גמרא ווייטער בעא מיניה רב נחומי בר זכריה מאביי, האט רב נחומי בר זכריה אן איבעיא געפרעגט פון אביי, עשה לו בית יד מהו, וואס טייטש האבן איינער גענומען א נגר און געמאכט א בית יד א פלאץ ווי מען קען עס גוט אנכאפן וואס מיט דעם ווערט עס ממש ווי א האמער ס'איז שטערקער ווי די כלי וואס מען האט געזען א נגר וואס האט אויף דעם א גלוסטרא, א בית יד איז נאך שטערקער פון דעם, די שאלה איז צו ווען מען מאכט א בית יד און ס'איז אינגאנצן נישט צוגעבינדן, צו מען מעג זיך באנוצן דעם שבת צו נישט, אמר ליה האט אביי אים געענטפערט, בוכנא קאמרת, דו פרעגסט מיר אויף דעם כלי בוכנא, וואס דער נגר מיט א בית יד קוקט אויס ווי א בוכנא, בוכנא איז אויך געווען א כלי וואס מ'פלעגט צו האקן כל מיני תבלינים אדער חיטים מיט דעם, אבער ווייטער עס איז מער א כלי ווי א גלוסטרא, איתמר, אויף דעם ענטפערט אביי, האבן מיר קלאר געלערנט, אמר רב נחומי בר אדא, עשה לו בית יד מותר, מען מעג זיך באנוצן מיט אזא סארט נגר אפילו עס איז אינגאנצן נישט צוגעבינדן, פארציילט די גמרא ווייטער, ההוא שריתא דהוה בי רב פדת, ס'איז געווען א באלקן אין שטוב פון רב פדת דהוה מדלו לה בי עשרה וואס מ'האט געדארפט צען מענטשן דאס צו שלעפן, ושדו לה אדשא מ'פלעג עס לייגן ביים טיר כדי מ'זאל נישט קענען עפענען דעם טיר צו פארשליסן דעם טיר מ'פלעג עס טון שבת, ולא אמר להו ולא מידי, און ער האט זיי גארנישט געזאגט, און דא רעדט מען ס'האט גארנישט קיין שייכות צו נגר בכלל, דא איז א שאלה פון מוקצה, ווייל בעצם רוקט מען דאך אזא שווערע זאך אפשר איז עס מוקצה, און רב פדת האט גארנישט געזאגט אויף דעם פארוואס אמר תורת כלי עליה, דער באלקן האט א דין פון א כלי, פארוואס זאל מען קענען זיצן אויף דעם און אז ס'הייסט א כלי הייסט נישט קיין מוקצה, און מילא מעג מען דאס נוצן צו פארשפארן א טיר. זאגט די גמרא ווייטער ההיא אסיתא דהוה בי מר שמואל, ס'איז געווען אזא מכתשת אזא שטייסל א ריזיגע שטייסל אין די שטוב פון שמואל דהוה מחזקת אדריבא וואס האט געהאלטן אין זיך א האלבע כור זייער ריזיג גרויס, שרא מר שמואל למישדייה אדשא, שמואל האט געלאזט עס אויפהייבן לייגן ביים טיר צו פארשליסן, אמר תורת כלי עליה, ער האט געזאגט ס'הייסט א כלי במילא איז נישט קיין מוקצה, ממילא מעג מען זיך באנוצן מיט דעם צו פארשליסן א טיר. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט דן זיין אין אוהל עראי וואס מען האט שוין בעצם נעכטן געזען, זאגט די גמרא שלח ליה רמי בר יחזקאל לר' עמרם, רמי בר יחזקאל האט געפרעגט פון ר' עמרם, נימא לן מר מהלין מילי מעלייתא דאמרת לן משמיה דרב אסי בכיפי דארבא, לערן אונז אויס פון די שיינע זאכן וואס דו האסט אונז אמאל אויסגעלערנט וואס רב אסי האט געזאגט, לגבי א כיפי דארבא, כיפי דארבא, דאס איז אזא סארט כיפה, אזא סארט דאך וואס מען פלעגט מאכן אויף א שיף, האט מען גענומען אזא האלץ, מען האט עס געלייגט אויף איין זייט שיף, און מען האט עס אזוי געלייגט רינדעכיגערהייט איז געפארן פון אויבן צו די אנדערע זייט, ס'האט געמאכט אזא דאך, די העלצער, און אויף די העלצער פלעגט מען לייגן מחצלות, אזעלכע סכך, כדי צו באשיצן די סחורה וואס ליגט אויפן שיף, איז האט ער אים געפרעגט, לערן מיך אויס די זאכן וואס דו האסט געלערנט לגבי די כיפי דארבא, שלח ליה, האט רב עמרם געענטפערט, הכי אמר רב אסי, אזוי האט רב אסי געזאגט, הני כיפי דארבא, די כיפי דארבא, בזמן שיש בהם טפח, טאמער יעדע האלץ איז דיק א טפח, אי נמי אין בהם טפח ואין בין זה לזה שלושה, אדער אפילו ס'איז נישט דיק א טפח, אבער ס'איז נישט גערוקט איינס פון צווייטן מיט דריי טפחים פשט מ'זאגט דא לבוד, כאילו ס'איז דיק א טפח, איז למחר מביא מחצלת ופורס עליהן, איז שבת מעג מען נעמען מחצלת לייגן אויף דעם, מאי טעמא פארוואס, ווייל מוסיף על אוהל עראי הוא ושפיר דמי, ווייל דאס ווערט גערופן א מוסיף על אוהל עראי טאמער ס'איז שוין דא דיק א טפח אין די כיפי דארבא, איז פשט בעצם איז שוין א אוהל דא דא, נאר וואס דען, ס'איז נישט קיין גוטע אוהל, אפשר מ'קען עס ברייטער מאכן שענער מאכן, אבער דאס הייסט שוין א אוהל, די זעלבע זאך אפילו ס'איז נישט דיק א טפח, אבער טאמער ס'איז גערוקט איינס פון צווייטן ווייניגער ווי לבוד מ'זאגט דא לבוד, הייסט עס אויך כאילו ס'איז דא דא א אוהל, מילא דו לייגסט צו דא מחצלות, איז כאילו דו לייגסט צו צו א אוהל עראי און דאס מעג מען טון, זאגט די גמרא טאקע הנהו דיכרי, די אילים, די ווידערן, דהוו ליה לרב הונא, רב הונא האט עס געהאט דביממא בעו טולא, וואס בייטאג האבן זיי געדארפט שאטן ובליליא בעו אוירא ביינאכט האבן זיי געדארפט לופט און מילא האט מען זיי געדארפט קענען צודעקן און אויפדעקן אן מאכן א אוהל, אתא לקמיה דרב איז מען געקומען צו רב פרעגן וואס טוט מען דא וויאזוי ארבעט מען דאס אויס שבת אמר ליה האט רב געענטפערט זיל כרוך בודיא ושייר בה טפח נעם און בינד צו א מחצלת לאז אז איין טפח זאל זיין א גאנצע צייט צוגעדעקט בינד עס גוט צו ולמחר פשטה און די נעקסטע טאג ס'טייטש שבת שפרייט עס אויס און דאס הייסט נישט האסט געמאכט א אוהל ווייל איין טפח איז געווען צוגעדעקט א גאנצע צייט, ממילא ומוסיף על אוהל עראי, הייסט עס סך הכל א מוסיף על אוהל עראי, ושפיר דמי, און דאס מעג מען טון. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב משום רב חייא, רב האט נאכגעזאגט פון רב חייא, וילון דאס איז א פארהאנג, מותר לנטותו ומותר לפרקו בשבת, מעג מען אויפשטעלן און אראפנעמען שבת פון א טיר, פארוואס? ווייל היות וואס מען לייגט עס ארויף מען נעמט עס אראפ כסדר א גאנצע צייט, הייסט עס נישט כאילו מען האט געמאכט אן אוהל, און ממילא מעג מען דאס טון. זאגט די גמרא ווייטער כילת חתנים, כילת חתנים דאס אמאליגע בעטן פלעגט מען צודעקן, און א כילת חתנים איז אזא סארט צודעק וואס מען האט צוגעדעקט א בעט אזוי ווי א געצעלט אזוי ווי די בילדער פון אמאליגע געצעלטן, ס'טייטש געווען צוויי שיפע ווענט וואס איז אראפגעפארן אויף ביידע זייטן שיפערהייט, ס'האט זיך געענדיגט אויבן מיט א שפיץ, אזוי איז עס אראפגעפארן אויף די זייטן פון די בעט, איז דאס מותר לפורקה ולנטותה בשבת, מעג מען אויפשטעלן און אראפנעמען שבת, הייסט נישט געמאכט אן אוהל. זאגט אבער די גמרא אמר רב ששת בריה דרב אידי לא אמרן אלא שאין בגגה טפח, אבל יש בגגה טפח אסור, דאס איז נאר טאמער ס'ענדיגט זיך אויבן מיט א שפיץ, אבער טאמער ס'ענדיגט זיך נישט מיט א שפיץ נאר ס'ענדיגט זיך אויבן גלייך און דער גלייכער חלק איז א טפח הייסט עס אוודאי יא נאך אן אוהל עראי טאר מען דאס נישט אויפשטעלן שבת ווייטער וכי אין בגגה טפח אפילו ס'איז נישט דא קיין טפח איז אויך דא א פראבלעם לא אמרן אלא שאין בפחות משלושה סמוך לגג טפח דאס איז אויך נאר טאמער אין די ערשטע דריי טפחים אונטער די שפיץ איז אויך נישט ברייט א טפח ווייל טאמער דארט איז ברייט א טפח אבל יש בפחות משלושה סמוך לגג טפח אסור

ס'דא זאכן וואס ליגן גראד, אזוי ווי א דאך וואס ליגט גראד, שפעטער איז דא זאכן וואס ליגן שיף, אבער א שיף, יעדע שיפע זאך איז בעצם ליגט אין דעם אויך א געוויסע חלק איז גראד, מילא א געוויסע דאך קען מען עס רופן אפילו ס'איז נאר שיף, קען מען עס בעצם רופן א דאך, איז דאס זאגט די גמרא, טאמער די שיפקייט, מען רעדט דא פון א כילת חתנים, טאמער די בעט לאמיר זאגן איז ברייט פיר טפחים, דעמאלטס איז פשט אז יעדע זייט איז כ'האב דא צוויי סחורות פון ביידע זייטן דאס מאכט די כילת חתנים ס'ענדיגט זיך אויבן מיט א שפיץ, יעדעס איינס פארט צוויי אמות, די שפיץ איז פונקט אינמיטן די בעט און יעדעס איינס פארט צוויי אמות צו די זייטן, דאס איז נישט גענוג שיף אויף ארויף כדי זאל נישט הייסן אן אוהל, דאס הייסט אוודאי יא אוהל זאגט די גמרא, נאר וואס טאמער די בעט איז ברייט נאר צוויי טפחים, איז פשט אז די כילה פון אויבן איז ווערט נישט שיפער פון א טפח, פון די שפיץ ביז אונטן איז נישט שיפער פון א טפח, איז ביי אזא ציור דארט עט מען עס מעגן טוהן, אבער טאמער ס'איז שיפער פון א טפח, עט מען עס נישט טארן אויפשטעלן, ווייל דאס אוודאי הייסט יא א אוהל, אפילו ס'איז נישט דא בפועל א גראדע חלק פון אויבן. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רב שישא בריה דרב אידי, סיאנא, דאס א הוט געמאכט פון לבד פון אזא סחורה, שרי, מעג מען עס טראגן שבת, און פשטות איז משמע די סיבה וואס ער זאגט דא אז מ'מעג אז ס'הייסט נישט קיין אוהל אפילו די הוט איז גאר ברייט, פרעגט די גמרא והא תניא אסור, מ'האבן דאך געלערנט א ברייתא אז א ברייטע הוט טאר מען נישט גיין שבת, איז משמע ס'הייסט יא אן אוהל ס'איז יא א פראבלעם, זאגט די גמרא לא קשיא נישט קיין סתירה, הא דאית ביה טפח, הא דלית ביה טפח, ס'ווענדט זיך צו ס'ברייט א טפח צו נישט, טאמער ס'ברייט א טפח הייסט עס אוהל, ווייניגער פון דעם הייסט עס נישט קיין אוהל מעג מען עס טראגן, פרעגט אבער די גמרא אלא מעתה שרביב בגלימיה טפח הכא נמי דאסור, וואס ווילסטו מיר זאגן אז א הוט הייסט אן אוהל, איז איינער האט אן א טלית און ער עט נעמען די עטרה אזוי ווי אונז האבן היינטיגע עטרות ער טוט עס איבערשטעקן איבערן קאפ, ס'וועט זיך ארויסשטעקן פראנט פון זיין פנים א טפח, איז דאס אויך אוהל? אוודאי נישט, אלא לא קשיא נאר וואס דען מ'דארף ענטפערן די צוויי ברייתות אז הא דמיהדק הא דלא מיהדק אז עס האט נישט קיין שייכות צו אוהל אינגאנצן, אוודאי א הוט הייסט נישט קיין אוהל, ס'איז נאר דא א פראבלעם אז טאמער עס קומט א ווינט און וועט אראפבלאזן די הוט און די איד עט עס גיין נאכלויפן און אויפהייבן, דעמאלטס וועט שוין זיין א פראבלעם אז די איד טראגט דעם הוט, און ממילא אויף דעם איז דא דא בעצם די צוויי לשונות צו סיאנא שרי צו סיאנא אסור, איז ווענדט זיך טאמער ס'איז צוגעבינדן צו די איד'ס קאפ, נישט דא קיין חשש אז ס'עט אראפפליען, אויף דעם טאקע האט רב שישא בריה דרב אידי געזאגט אז מ'מעג עס טראגן, און פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אין א רשות הרבים, אין א רשות יחיד איז סתם אזוי נישט דא קיין פראבלעם ממילא נישט קיין חילוק צו צוגעבינדן צו נישט, אבער אין א רשות הרבים רעדט מען דא, מה שאין כן טאמער ס'איז נישט צוגעבינדן און די איד גייט ארויס אין א רשות הרבים, אויף דעם האט די ברייתא געזאגט אז אסור, מ'טאר אזאנס נישט טראגן שבת ווייל ס'דא א חשש אז ס'עט אראפפליען, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, די משנה דא גייט דן זיין, לגבי א טויער פון א שאפע וואס אמאליגע טויערן האבן געהאט צירים, צירים דאס איז אזעלכע הינדזשעס, א ציר וואס האלט די טיר אינעם פלאץ, איז פלעג עס גיין אז פון אויבן איז געווען אזא שטעקעלע וואס האט זיך ארויסגעשטעקט פון טיר, פון אונטן אויך, די צוויי שטעקעלעך האט מען אריינגעשטופט אין לעכעלעך, און אזוי האט זיך די טיר געהאלטן אויפן פלאץ, איז אויף דעם זאגט די משנה, מחזירין ציר התחתון במקדש, טאמער די אונטערשטע ציר האט זיך ארויסגערוקט פון פלאץ, איז אין בית המקדש מעג מען דאס צוריק לייגן, ווייל אין בית המקדש איז נישט דא קיין גזירות דרבנן אין שבות במקדש, אבל לא במדינה אבער נישט אין בית המקדש טאר מען דאס נישט טון, וואס טייטש חזל האבן מתקן געווען אז טאמער איינער האט א שאפעלע וואס די טיר'ס ציר, די אונטערשטע ציר האט זיך ארויסגערוקט פון פלאץ, זאל ער דאס נישט צוריק לייגן שבת, פארוואס? ווייל ס'איז דא א חשש אז ער וועט נעמען א האמער און עס גאר שטארק אריינשטופן, וואס דעמאלטס איז דא א פראבלעם פון בונה צו פון מכה בפטיש, און ממילא טאר מען דאס נישט טון, אבער אין בית המקדש איז נישטא קיין גזירת חכמים ממילא אין בית המקדש מעג מען דאס יא טון, ווי איז אנגעקומען שאפעס אין בית המקדש? ס'זענען כל מיני שאפעס פאר כל מיני קרבנות האט מען געדארפט זאלץ צו וואס האט מען געהאלטן אין שאפעס איז אין בית המקדש מעג מען עס טון, ווייטער אבער על כל פנים זאגט די משנה דאס איז אלעס ביי די ציר פון אונטן, והעליון אבער די אויבערשטע ציר, כאן וכאן אסור, טאר מען אין בית המקדש אויך נישט, פארוואס ווייל די אויבערשטע איז שוין ממש א דאורייתא, דאס האלט די גאנצע טיר, די טיר קען זיך נישט האלטן אויפן פלאץ טאמער ס'האט נישט די אויבערשטע ציר, און מילא טאר מען דאס אין קיינמאל נישט אין קיין שום פלאץ אריינשטופן צוריק אינעם לאך, זאגט די גמרא רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט העליון במקדש והתחתון במדינה, רבי יהודה האלט אפילו די אויבערשטע איז נישט קיין דאורייתא, מילא די אויבערשטע העט מען מעגן צוריק שטופן אין בית המקדש, מה שאין כן ווען מען איז נישט אין בית המקדש אין מדינה, דארט העט מען מעגן אריינשטופן נאר די אונטערשטע, ווייל לויט רבי יהודה איז אויף די אונטערשטע קיין שום גזירה נישט דא אפילו במדינה, נאר וואס דען די אויבערשטע במדינה דאס וועט מען נישט טארן לויט רבי יהודה זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא ציר דלת שידה תיבה ומגדל א ציר און מ'רעדט דא פון די אונטערשטע ציר פון א שאפע איז במקדש מחזירין אין בית המקדש מעג מען עס צוריק שטופן אויפן פלאץ במדינה נישט אין בית המקדש איז דוחקין איז טאמער ס'האט זיך אביסל ארויסגערוקט פון פלאץ מעג מען עס צוריק לייגן אבער טאמער ס'האט זיך אינגאנצן ארויסגערוקט פון פלאץ טאר מען דאס נישט צוריקלייגן אפילו די אונטערשטע והעליון און די אויבערשטע כאן וכאן לא יחזיר איז אפילו אין בית המקדש טאר מען אויך נישט צוריקלייגן וואס דאס איז ממש כשיטת די תנא קמא פון אונזער משנה איז די ברייתא מסביר פארוואס טאקע טאר מען די אונטערשטע נישט צוריקלייגן אונז האבן שוין אויסגערעדט אין די משנה אבער די ברייתא זאגט עס זאגט גזירה שמא יתקע ואם תקע חייב חטאת ס'איז א גזירה טאמער עט ער עס אריינשטופן מיט א האמער וואס דעמאלטס איז ער חייב א חטאת אלס בונה אדער אלס מכה בפטיש און מילא פארדעם האט מען גוזר געווען אויף די אונטערשטע במדינה אבער די אויבערשטע טאר מען אין ערגעץ נישט ווייטער זאגט די ברייתא, של בור ושל דות ושל יציע, א בור דאס איז א גריב, א דות דאס איז א מער אויפגעבויטע גריב, א יציע דאס איז אזא קליינע שטיבעלע לעבן א געהעריגע שטוב וואס איז גאר נידעריג, איז ביי די אלע לא יחזיר, טאר מען נישט צוריק לייגן א ציר וואס האט זיך ארויסגערוקט פון פלאץ, ואם החזיר חייב חטאת, דא איז יעדער מודה אז אפילו ביי די אונטערשטע איז אויך מען מחויב א חטאת טאמער מען לייגט עס צוריק אויפן פלאץ אפילו אן א האמער, פארוואס ווייל היות וואס דאס גייט אריין אין די ערד אריין קוקט עס ממש אויס ווי בונה, סיי ביי בור סיי ביי דות ליגט עס טאקע אין ערד, יציע איז אויך נידעריג האמיר געשמועסט און ממילא מען לייגט אריין די אונטערשטע ציר גייט ממש אריין די ערד, און דאס זאגט די ברייתא דאס עט מען נישט טארן טון דאס איז ממש א מלאכה דאורייתא, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מחזירין רטיה במקדש אבל לא במדינה, רטיה דאס א בענדעיד א באנדאזש וואס איינער האט א קלאפ לייגט ער א רטיה אויף דעם, און די רטיה פלעג מען אנשמירן מיט כל מיני זאלבן מיט כל מיני משחות מיט קרימס, און במילא טאמער א מענטש נעמט אראפ אזא רטיה שבת, איז דא א חשש אז ער עט שמירן שבת דאס א איסור דאורייתא פון ממחק און ממילא בעצם האבן חזל מתקן געווען אז טאמער איינער נעמט עס אראפ טאר ער עס נישט צוריק לייגן אבער אין בית המקדש איז נישט דא די תקנה נאך מער אין בית המקדש האבן חזל ספעציעל מתיר געווען אז א כהן זאל מעגן אויסטוהן די רטיה פאר ער טוט די עבודה ווייל ער טאר נישט גיין מיט דעם בשעת'ן טוהן די עבודה מען לערנט עס ארויס פון א פסוק שטייט אין פסוק ולקח הכהן ולקח איז טייטש מיט די הענט עס טאר נישט זיין קיין חציצה און ממילא האט מען ספעציעל מתיר געווען ער זאל עס מעגן אויסטוהן און מ'האט אים געזאגט מעגסט עס יעצט אויסטוהן, און באלד נאכן עבודה העסטו עס מעגן צוריק אנטוהן, קומט אויס בעצם ער טוט עס לצורך די עבודה, אין בית המקדש האט מען דאס מתיר געווען, אבל לא במדינה, נישט אינדרויסן פון בית המקדש, אבער אם בתחילה, טאמער דאס די ערשטע מאל ער טוט עס אן, נישט פשט אז ס'איז געווען אויף זיין האנט ער האט עס אויסגעטוהן פאר די עבודה, נאר ער טוט יעצט אן די ערשטע מאל די רטיה, דעמאלטס, כאן וכאן אסור, איז אפילו אין בית המקדש טאר מען עס נישט טוהן, פארוואס? ווייל אפילו בדרך כלל חזל האבן נישט גוזר געווען אין שבות במקדש, דאס איז דווקא לצורך די בית המקדש לצורך גבוה, דא איז נישט קיין צורך גבוה, ווייל ווען ער טוט עס אויס כדי צו טון די עבודה, איז פשט דא האב איך שפעציעל מתיר געווען צוריק אנצוטון, אבער גיין לכתחילה אנטון אזא זאך נאך די עבודה דאס איז שוין נישט צורך עבודה, און ממילא אפילו אין בית המקדש האט מען דאס אויך נישט מתיר געווען. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רטיה שפירשה מעל גבי מכה, אין די משנה האט מען גערעדט פון א רטיה וואס מען האט. אויסגעטון, דא רעדט זיך א רטיה וואס איז אראפגעפאלן, איז די דין איז מחזירין בשבת, זאגט די ברייתא מעג מען עס צוריק לייגן שבת, אפילו ווען ס'איז נישט אין בית המקדש, פארוואס? ווייל דאס אז ס'זאל אראפפאלן א רטיה איז נישט קיין דבר שכיח, און ממילא ביי דעם האבן חזל נישט גוזר געווען. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אז אפילו אז ס'פאלט אראפ טאר מען עס נישט צוריק אנטון, נאר וואס דען, הוחלקה למטה דוחקה למעלה, למעלה דוחקה למטה, טאמער ס'האט זיך אביסל אוועקגערוקט פון פלאץ ארויף און אויף אראפ, דעמאלטס מעג מען עס צוריקרוקן אויפן פלאץ, אבער טאמער ס'איז אינגאנצן אראפגעפאלן, דעמאלטס טאר מען נישט, זאגט די ברייתא ווייטער, ומגלה מקצת הרטיה ומקנח פי המכה, וחוזר ומגלה מקצת רטיה ומקנח פי המכה, טאמער איינער וויל מטפל זיין אין די מכה אונטער די רטיה, רוקט ער אביסל די רטיה אוועק, נישט די גאנצע, ער רוקט האלב, הייבט ער אויף, ער איז מטפל, ער פארעט זיך אפ מיט די מכה, שפעטער דעקט ער עס צוריק צו, שפעטער די אנדערע האלב, און אזוי קען מען מטפל זיין און אנשמירן די מכה, מען קען אפווישן די מכה, ומקנח פי המכה, רטיה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח. די רטיה אליין טאר מען נישט ווייל דאס איז די איסור פון ממחק פון ממרח פון שמירן טאר מען דאס נישט טון ואם מירח טאמער מען האט יא געשמירט אויף די רטיה אליין חייב חטאת איז ער חייב א חטאת זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה אז די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה אז מען טאר נישט צוריק לייגן א רטיה וואס איז אראפגעפאלן זאגט אבער די גמרא אמר רב חסדא לא שנו אלא שפירשה על גבי כלי ס'טייטש דאס דער תנא קמא קריגט זיך אויף רבי יהודה, דאס וואס דער תנא קמא זאגט אז ווען ס'פאלט אראפ מעג מען עס יא צוריק לייגן אפילו מ'האט יעצט געזען די הלכה ווי רבי יהודה, אבער דער תנא קמא וואס זאגט מ'מעג עס צוריק לייגן איז אויך נישט אלעמאל, ווייל דאס איז נאר טאמער ס'פאלט אראפ אויף א כלי, אבל פירשה על גבי קרקע טאמער ס'פאלט אראפ אויף די ערד, דברי הכל אסור, דעמאלטס איז אפילו תנא קמא אויך מודה אז מ'טאר עס נישט צוריק לייגן טאמער ס'פאלט אראפ אויף די ערד, ווייל דעמאלטס הייסט עס כאילו איך האב עס די ערשטע מאל אנגעטון, און אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה לכתחילה גיין אנטון א רטיה האלט קיינער נישט אז מ'מעג, זאגט די גמרא, אמר מר בר רב אשי, האט מר בר רב אשי געזאגט הוה קאימנא קמי אבא, איך בין געווען פאר מיין טאטן, און ער האט געהאט א רטיה אויף זיין הענט, נפלה ליה אבי סדיא ס'איז אראפגעפאלן אויף א קישן, וקא מהדר ליה און ער האט עס צוריקגעלייגט אויף זיין מכה, אמינא ליה האב איך אים געפרעגט לא סבר לה מר להא דאמר רב חסדא, מחלוקת שפירשה על גבי כלי, אבל פירשה על גבי קרקע אסור, האלטסטו דען נישט ווי רב חסדא, וואס רב חסדא האט דאך מסביר געווען אז די גאנצע מחלוקת אין תנא קמא און רבי יהודה איז ווען די רטיה פאלט אראפ אויף א כלי, נישט ווען ס'פאלט אראפ אויף די ערד ווייל ווען ס'פאלט אראפ אויף די ערד איז יעדער מודה מ'טאר נישט, קומט אויס אז ווען ס'פאלט אראפ אויף א כלי האמיר א מחלוקת אין תנא קמא רבי יהודה ואמר שמואל און שמואל האט דאך געזאגט הלכה כרבי יהודה אז מ'טאר עס נישט צוריק לייגן און ממילא וויאזוי לייגסטו עס צוריק אמר לי, האט רב אשי געענטפערט צו זיין זון לא שמיע לי איך האב דאס נישט געהערט פון רב חסדא כלומר לא סבירא לי פשט איך האלט נישט ווי אים, דהיינו אז רב אשי קריגט זיך אויף רב חסדא, און רב אשי האלט אז די מחלוקת תנא קמא רבי יהודה איז ווען די רטיה פאלט אראפ אויף די ערד, וואס דארט זאגט די תנא קמא מען מעג עס יא צוריק לייגן, און רבי יהודה זאגט מען טאר עס נישט צוריק לייגן, אבער טאמער עס פאלט אראפ אויף א כלי, למשל אזוי ווי דא אויף א קישן, דעמאלטס עט יעדער האלטן אז מען מעג עס יא צוריק לייגן, מילא אפילו מען האט טאקע געזאגט הלכה כרבי יהודה, איז רבי יהודה איז אויך מודה ווען עס פאלט אראפ אויף א כלי מעג מען עס צוריק לייגן, און פאר דעם אויף דעם האט זיך רב אשי סומך געווען, פאר דעם האט ער עס צוריק געלייגט.